מען וויל היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י ז, די קעפל פון די שיחה איז בהר לג בעומר, עמוד דרײַ הונדערט און דרײַ. אזוי ווי אין די וואך טרעפן זיך צוזאמען דריי זאכן, עס טרעפן זיך דריי זאכן צוזאמען, פרשה איז בהר, און דאנערשטאג איז לג בעומר, און אם ירצה השם קומענדיגן שבת וועט מען לערנען פרק ד' אין פרקי אבות, ווי מען פירט זיך אויף פון פסח ביז שבועות, לערנט מען אין די זעקס שבתים וואס איז דא, לערנט מען יעדן וואך א פרק, און דעם שבת וועט מען לערנען פרק ד'. וויבאלד אז די אלע דריי זאכן קומען זיך צוזאמען, וועט דער רבי אויסגעפינען און אויסלערנען א געוואלדיגן געוואלדיגן געשמאקן חיבור א צד השווה פון די אלע דריי, צוזאמען פון בהר, לג בעומר און אין פרק ד' און וואס מען מוז זיך און מען קען און מען קען און מען מוז זיך אפלערנען פון דעם וויאזוי זיך צו פירן. אות א', לויטן מנהג צו לערנען פרקי אבות אין די שבתים צווישן פסח און שבועות, יעדן שבת א פרק, קומט אויס בכמה וכמה שנים ווי היינטיגן יאר, דער רבי זאגט היינטיג יאר דעם יאר וואס מען האט ארויסגעגעבן וואס די שיחה איז ארויסגעגיין מוגה'דיג, ווייל דער פארברענגען איז געווען, די שיחה איז געבויעט פון בהר בחוקותי כ ג און כ ד און פרשת אמור אין תשל ז, אבער די ווען די שיחה איז געדרוקט געווארן ווען דער רבי האט עס מגיה געווען איז געווען תשל ח, איז געווען געווען ווי היינטיגע יאר, און היינטיגע יאר איז אויכעט אזוי די זעלבע זאך, אז שבת פרשת בהר לערנט מען דעם פערטן פרק, און פארשטייט זיך אז דאס איז בחוץ לארץ, מה שאין כן אין ארץ ישראל וועט שוין דעם שבת זיין פרשת בחוקותי. וויבאלד אז אלע עניינים פון מנהגי ישראל תורה זענען בדיוק, אלע עניינים פון תורה זענען בדיוק, אלע עניינים פון מנהגי ישראל זענען בדיוק, איז מובן אז דער פרק רביעי האט א שייכות צו דער סדרה בהר וואס מען ליינט דעם שבת, מען מוז טרעפן א צד השווה, עפעס וויבאלד אז זיי טרעפן זיך ביידע צוזאמען מוז מען טרעפן עפעס אין ביידע וואס זענען ביידע גלייך, אויך אין געוויסע יארן איז לג בעומר חל אין דער וואך פון פרשת בהר ווי היינטיגן יאר, און לויטן דעם יאר קומט עס אויס אין דאנערשטאג פרשת בהר וועט זיין לג בעומר. לויטן באוואוסטן של ה, דער של ה זאגט אין זיין ראש פרשת וישב, שרייבט ער דארטן וועגן דעם ענין פון חנוכה, חנוכה קומט ארויס אלעמאל אדער וישב אדער מקץ, אדער אין ביידע, איז דער של ה זאגט אז יעדער יום טוב וואס ס'פאלט אויס מוז האבן א שייכות צו די פרשת השבוע, ער זאגט אזוי אז יעדער מועד האט א קישור מיט דער פרשה פון דער וואך ווען ער איז חל. עס קומט אויס פורים קומט אויס אין אין א פרשה מוז מען טרעפן אין די וואך פון פורים די פרשה וואס מען ליינט שבת מוז מען טרעפן א שייכות צו פורים אזוי אויך אין יעדן אין יעדן יונטף זאגט דער רבי פון דעם איז מובן אז לג בעומר האט א שייכות צו פרשת בהר וויבאלד לג בעומר קומט אויס דאנערשטאג פרשת בהר דארף מען טרעפן א שייכות פון לג בעומר מיט פרשת בהר במילא אויך דארף מען טרעפן א שייכות צום פערטן פרק אין אבות אויכעט דאס הייסט אז מ'מוז טרעפן א צד השווה וואס איז גלייך אין אלע דריי, וואס בהר איז גלייך צו לג בעומר, לג בעומר צו בהר, בהר צו פרק ד', פרק ד' צו בהר און לג בעומר, יעדער איינער מוז האבן א שייכות און טרעפן א זאך וואס איז צוזאמען אין אלעמען. געפינט מען טאקע אין היינטיגן פרק משנה י ג, אין היינטיגן פרק אין פרק ד' אין משנה י ג געפינט מען א מאמר פון ר' שמעון בן יוחאי, ס'שטייט טאקע דארטן נאר רב שמעון אומר, אבער פון דעסוועגן זאגט דער רבי אז ס'שטייט דאך קלאר אז רשי זאגט אז סתם רב שמעון איז רשבי, און בפרט דא איז אין ילקוט שמעוני אין קהלת שטייט טאקע קלאר אז ס'רב שמעון בן יוחאי, ווייל דארט דער רבי שרייבט בן יוחאי אין סוגריים ווייל אין פרקי אבות שטייט נישט אזוי, שטייט א מאמר פון רב שמעון, וואס דער מאמר? שלושה כתרים הן, כתר תורה, וכתר כהונה, וכתר מלכות, ס'דא דריי כתרים,

יש לומר, און דער רבי גייט נאך טיפער, אז נישט נאר מען טרעפט דעם מאמר, נאר דווקא דעם מאמר, וואס ליגט אין דעם דווקא אין דעם מאמר? יש לומר אז דאס וואס פון די גאר פילע מאמרים פון רשבי, רשבי האט דאך געהאט געזאגט געוואלדיג געוואלדיגע מאמרים, ביז אז בכל, דער אלטער רבי שרייבט אין ליקוטי תורה, בכל פרק מפרקי המסכתא שבשס, נזכר רבי שמעון, ואפילו אין די אין די שווערע מסכתות בכלים ובנגעים ועוקצין איז אין יעדן פרק פון יעדן מסכת אין שס טרעפט מען דעם נאמען פון רשבי אזוי זאגט דער אלטער רבי קומט אויס אז מען לערנט אט דעם מאמר פון רשבי בסמיכות צו זיין יום הילולא דורך לערנען דעם מאמר העט מען לערנען שבת וואס איז סמיכות צו דאנערשטאג צו יום הילולא ווען כל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו שטייען אין זייער שלימות דער אלטער רבי שרייבט אין אגרת הקודש סימן זך

איז ווייל אין דעם מאמר הנל דריקט זיך אויס עיקר ענינו פון רשבי, רשבי האט דאך געזאגט זייער אסאך מאמרים, וויבאלד אבער אז מען האט אויסגעקליבען די משנה אין דעם פרק ד' און משנה י ג ברענגט מען דעם מאמר פון ר' שמעון, זאגט דער רבי איז ווייל אין דעם מאמר העט זיך אויסדריקען דער גאנצער ענין פון וואס רשבי איז געווען. ועל פי הנל אז לג בעומר איז אויך פארבונדען מיטן תוכן פון פרשת בהר, וויבאלד אז לג בעומר קומט אויס אין די פרשה בהר, איז מסתבר אז דער מאמר פון רשבי האט א שייכות מיט פרשת בהר אויכעט. דערפאר זעהן מיר שוין אין די ערשטן אות זעהן מיר שוין א קשר פון פון דעם פרקי אבות פון לג בעומר, אז עס שטייט דארטן א משנה פון רבי שמעונ'ען וואס די שייכות איז צו צו צו דעם פרשה, וואס די שייכות איז מיט דעם ענין פון פון בהר און לג בעומר וואס האט א שייכות האבן מיט דעם פרק ד' וועלן מיר לערנען שפעטער, אבער דערווייל זעהן מיר אז ס'איז שוין עפעס דא אזוי אין דעם פרק רב שמעון, אזוי זעה איך אט אין די משנה אין בקשר פון וואס ס'שטייט כתרים איז שייך צו פרשת בהר און ס'איז שייך דווקא צו לג בעומר וואס דאס איז דער יום ההילולא פון רשבי. אות ב', אין כללות פון אונזער סדרה געפינט מען צוויי קצוות, דער רבי וועט דאן אין אות ב' אויסגעפינען וואס איז די נקודה אין פרשת בהר דערנאכדעם וועלן מיר צושטעלן צו דעם דעם ענין פון לג בעומר, און דעם ענין אויכעט פון פרק ד'. אין כללות פון אונזער סדרה געפינט מען צוויי קצוות, צוויי זייטיגע זאכן. די סדרה הויבט זיך אן מיט דער מצוה פון שמיטה, וואס איר קיום איז אין ארץ ישראל, וואו אידן פירן זיך לויטן סדר פון ארץ נושבת. וואס איז ארץ נושבת? הנהגה על פי טבע. בשעת מ'איז געווען אין מדבר איז געווען דער ענין פון מן מן השמים, און ס'איז געווען די בארה של מרים און די עננים פון אהרונ'ען, ס'איז נישט געווען דער ענין פון א ארץ נושבת פון הנהגה על פי טבע. בשעת די אידן קומען אריין אין ארץ ישראל איז דא דער ענין פון שמיטה. ביז אז על פי תורה איז דא אן ארט, ס'איז אויף אזוי ווייט א ארץ נושבת און ס'פירט זיך על פי טבע אז ס'איז דא אן ארט אין תורה אז אידן וועלן זאגן כי תאמרו וואס וועלן זיי זאגן כי תאמרו, אויף די שאלה מה נאכל, בשעת ס'רעדט זיך דארטן וועגן שמיטה, איז שטייט דארטן אז און די תורה ברענגט עס ארויס אז ס'קען זיין אז א איד זאל פרעגן אזא שאלה, והיה כי תאמרו מה נאכל, און מ'ווייסט אויך נישט ווי אזוי מ'וועט קענען מקיים זיין די מצוה פון שמיטה, ס'קומט דער אייבישטער זאגט אין תורה אז ס'דארף זיין א ענין פון שמיטה, דעם זיבעטן יאר טאר מען נישט ארבעטן גארנישט, ווערט דאך א שאלה מה נאכל, זעט מען אז ס'איז אויף אזוי ווייט דער ענין פון טבע און ס'ארץ נושבת אז מ'קען פרעגן אזא שאלה. און נאכדעם, גלייך נאכדעם אין די פרשה, קומען פרשיות פון דער סדרה, פון דער סדרה, על הסדר. עס גייט, די תורה גייט ווייטער אויפ'ן סדר. דא האט זיך עס אנגעהויבן מיט דעם ענין פון שמיטה, וואס ס'קען זיין דער ענין פון פרעגן מה נאכל, וואס לכאורה, מ'דארף זיך דאך פארלאזן אויפ'ן אייבערשטן, וואס איז דער ענין פון מה נאכל, באט בדרך הטבע, און ווי ס'פירט זיך על פי טבע, איז א איד, איז דא א סברה אין די תורה אז מ'זאל פרעגן מה נאכל. נאכדעם קומט א סדר פון נאך א ירידה אין דעם חס ושלום, גייט א גאנצער סדר, רשי ברענגט אראפ דעם לשון, אין סוף פרשה ברענגט רשי אראפ דעם לשון על הסדר, וואס איז דער סדר? רשי גיבט דארט, רשי זאגט אז אויב איינער איז חמד ממון און ער איז נחשד על השביעית און ער טוט נישט תשובה, פארקויפט ער זיינע מטלטלין, שטייט ווייטער אין חומש ווי אזוי אז וכי ימכור אז א מענטש וועט פארקויפן, דערנאכדעם טאמער טוט ער נישט תשובה מוכר קרקע, ער טוט נישט תשובה איז מוכר ביתו דערנאכדעם טוט נישט תשובה איז לוה בריבית דערנאכדעם אז ס'גייט נישט איז ווייטער מוכר עצמו מוכר עצמו צו א אידן און דערנאכדעם ביים סוף פרשה קען אויסקומען אז ער פארקויפט זיך אפילו צו א גוי איז די גאנצע פרשה גייט אויף דעם סדר אז ס'הייבט זיך אן מיט דעם ענין פון מה נאכל און דערנאכדעם זעט מען די ירידה על הסדר ווי חזל זאגן די גמרא זאגט אין קידושין אז די פרשיות באווייזן דעם סדר הירידה רחמנא ליצלן, די פרשיות קומען אונז באווייזן ווי אזוי די ירידה טרעפט, ווי ס'קען זיך אנהייבן א דורכפאל פון א אידן און דאס זאל דערגיין ביז צו תכלית הירידה. ס'הייבט זיך אן מיט דעם ענין פון וואס איז געווען דער ענין פון פרעגן מה נאכל, דערנאך גייט עס חשוד על השביעית, ביז ס'קומט אז ער קען זיך פארקויפן צו א נכרי. און ווי ס'שטייט אין פסוק און נאך מער, נישט נאר סתם צו א נכרי, נאר לעקר משפחת גר, ווי ס'שטייט אין אונזער פרשה אין פסוק כ ה, קאפיטל כ ה פסוק מ ז, שטייט אז ער האט זיך פארקויפן לעקר משפחת גר, וואס מיינט דאס? ווי רשי ברענגט אראפ פון תורת כהנים, וואס מיינט הנמכר לעבודת אלילים עצמה? ער פארקויפט זיך נישט צו א גוי, ער פארקויפט זיך צו די עבודת אלילים, וואס ווערט דארטן? ער ווערט להיות לה שמש כולו, ער ווערט א שמש, ברענגען האלץ, ברענגען וואסער, מיט זאכן וואס די עבודה זרה דארף האבן, נישט חס ושלום אז ער גייט זיך, אז ער גייט טון די עבודה זרה, באט אין פסוק שטייט אז ער פארקויפט זיך צו עקר משפחת גר, ער זאל ווערן א שמש פאר דעם, א מצב וואס איז דא לויט תורת אמת, רשי ברענגט אראפ, ס'דא א קא סלקא דעתך, ביי דעם ביי דעם רשי זאגט עס אויפן פלאץ אז הואיל ורבי מגלה עריות הואיל ורבי עובד עבודת אלילים מחלל שבת אף אני כמותו, קען צוקומען צו אזא מורא'דיגע נידריגע דרגה אז דער איד וואס פארקויפט זיך צו א עקר משפחת א עקר משפחת גר און דאס מיינט אז ער האט זיך פארקויפט לעבודת אלילים קען עס קומען צו א מצב אז ער קען זאגן אז הואיל ורבי וואס איך בין זיין עבד איך דארף פאלגן וואס ער זאגט וויבאלד אז ער איז מגלה עריות וויבאלד אז ער איז עובד אלילים, וויבאלד אז ער איז מחלל שבת, אפשר מעג איך אויכעט, אף אני כמותו. דאס איז איין חלק ווי מען קוקט אויף וואס מען זעט אין די פרשה פון בהר. און לאידך, געוואלדיג, איז דאס אלץ נכלל און איז א טייל פון פרשת בהר, וועלכן הר? בהר סיני, וואס דאס רעדט מען וועגן א אויפגעהויבענער און א געהויבענער ארט, וואס איז דער ארט פון מתן תורה, וואו אידן זענען געווען בתכלית העילוי און אינגאנצן העכער פון וועלט, אסאך מער ווי אין מדבר בכלל, וואס איז היפך פון ארץ נושבת, איז נישט נאר העכער פון ארץ נושבת נאר פון א מדבר בכלל, איז דאס רעדט מען דאך וועגן א מבהיל'דיגן חילוק פון איין ארט ביזן צווייטן, דאכט זיך אינגאנצן ממש צוויי קצוות, פון איין זייט רעדט מען ווי ס'גייט דער סדר הירידה חס ושלום, ווי א איד אין ארץ נושבת קען חס ושלום אראפגיין און פרעגן כי תאמרו ביז ער קען אנקומען צו זיך פארקויפן לעקר משפחת גר, פון צווייטן זייט וואו איז דאס געשריבן געווארן? דווקא אין די פרשה וואס ס'הייסט בהר סיני? איז דער ביאור אין דעם אז היא הנותנת דאס איז נישט קיין שאלה און ס'איז נישט קיין צוויי קצוות, דאס איז דער ענטפער אז דווקא אין די פרשה פון בהר סיני מוז שטיין אט די אלע זאכן. דער תכלית פון מתן תורה איז נישט אז אידן זאלן בלייבן בהר סיני, נישט דאס איז דער תכלית פון מתן תורה, און נישט האבן קיין שייכות צו וועלט, און צו א סדר החיים ווי עס איז על פי טבע, נאר אדרבה, קיינער קען נישט קומען און זאגן אז אז דער תכלית פון מתן תורה איז מען זאל בלייבן אויף הר סיני, ס'איז געווען הר סיני, אבער נאכדעם איז דא אדרבה, ס'דארף זיין אריינקומען אין ארץ נושבת, אין א הנהגה על פי טבע, וועלכע גיבט אן ארט אויפן גאנצן סדר הירידה וואס ווערט דערציילט אין פרשה.

און הנהגה על פי טבע, און חס ושלום עס קען קומען אזעלכע זאכן חס ושלום ביז ביז נמכר למשפחת עקר לעקר משפחת גר, און דער הר סיני, דערפאר דאס אין פרשה הר סיני גיבט אים דעם כח אז ער זאל זיך מתגבר זיין אויף דעם העלם און דעם טבע, דאס איז דער תכלית פון די וועלט, אז טראץ דעם וואס דער העלם פון טבע גיבט אן ארט על פי תורה, כאטש דער העלם פון טבע איז דא אן ארט על פי תורה ווי מ'זעט אז אין תורה שטייט דארטן והיה כי תאמרו מה נאכל, וויבאלד אז בכלל איז דאך אויכעט און ס'האט א כלל ס'האט אן ארט אין תורה אויכעט, פארוואס? ווייל די גמרא זאגט דאך אין פסחים אין סומכין על הנס, און דער אייבישטער זאגט דיר אז זאלסט נישט ארבעטן א גאנצן זיבעטן יאר אין שמיטה, וואס וועט זיין פון וואנט וועט מען נעמען עסן? און אין סומכין על הנס איז דאך דא על פי תורה אן ארט אויף דער שאלה וכי תאמרו מה נאכל גיט אבער תורה דעם כח צו שטארקן זיך און געוועלטיגן אויף טבע דער אייבישטער אזוי ווי געזאגט פריערט אז דער ענין פון הר סיני גיט כח אויף צו ביישטיין די אלע זאכן זעט מען עס גלייך אין דעם ענין פון שמיטה אין די ערשטע זאך וואס זעט מען מען זעט אז תורה גיט דעם כח אויף זיך שטארקן און געוועלטיגן אויפן טבע ביז אז וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ווי שטייט אין אונזער פרשה אז וכי תאמרו מה נאכל ענפערט אים דער אייבישטער צויתי את ברכתי ווען איז די ברכה חל זיין נישט נאך ווען ס'וועט קומען שמיטה נישט ביי שמיטה נאך איידער ס'קומט שנת השמיטה זעט ער אז ער האט תבואה לשלש השנים. ווי ס'ברענגט זיך אין היינטיגע פרשה וואס מיינט דאס דאס מיינט אז אין שנה השישית וועט דער אייבישטער געבן אזא ברכה אז ס'וועט וואקסן אויף דריי יאר נישט אויף איין יאר נאר וואקסן אויף דריי אז זען גלייך אז ס'איז דא א ריבוי ריבוי פון עסן און ס'וועט זיין גענוג אויפן זעקסטן יאר און ס'וועט זיין גענוג אויפן זיבעטן יאר און דאן אויף דעם אכטן יאר דאך אויך די זעלבע פראבלעם וואס איז דא אין שמיטה אז נאך ראש שנה נאך תשרי ווען ס'קומט ווען ס'ענדיגט זיך שמיטה מעג מען יעמאלט ערשט אנהייבן ארבעטן און ס'וועט ערשט אנהייבן וואקסן נאך ווען ס'וועט קומען דער ענין פון פון ווען ס'וועט קומען דער אביב, ווען ס'וועט קומען קיץ יעמאלט וועט אנהייבן צו וואקסן, דארף מען דאך האבן סיי פארן זיבעטן סיי פארן אכטן, איז אינעם זעקסטן יאר וועט שוין זיין א ברכה אז ס'וועט זיין פאר דריי יאר, און אויך און אויך א נמכר לעכו"ם. ביז אפילו איינער וואס איז נמכר לעכו"ם ער האט געטון א עבירה ער האט גע'חשד'ט על השביעית דאן האט ער מוכר געווען מטלטלין ער האט נישט תשובה געטון ער איז געגאנגען נידעריגער נידעריגער ביז ער האט זיך פארקויפט צו א גוי וואס על פי תורה איז ער משועבד לרבו באופן אז עס איז דא אז קאלס ער איז משועבד צו אים ער ווייסט אז דאס איז זיין האר און ער מוז טון וואס ער זאגט אים יעמאלט האט ער א קא סלקא דעתך אף אני כמותו אפשר בין איך אזוי ווי אים. זאגט אבער תורה גלייך נאכדעם, די תורה ענדיגט צו גלייך אין סוף פרשה, לא תעשו לכם אלילים, לא תעשו וגומר, אז אויף עניינים פון אידישקייט האט קיינער נישט קיין שליטה אויף א אידן, אז אויף די זאכן פון אידישקייט האט קיינער נישט קיין שליטה, ס'איז טאקע דא א סברה אויף אף אני כמותו, וויבאלד אז ער איז אראפגעגאנגען נידעריג, אבער דעם כח וואנעט נעמט ער דעם כח אויף וואס נישט צו טון, אויף דעם וואס ער זאגט הואיל ורבי מגלה עריות עובד עבודת אלילים מחלל שבת זאל איך אויכעט זיין, זאגט מען לא תעשו לכם אז מען טאר עס נישט טון, און אויף די עניינים פון אידישקייט איז נישטא ער נישט דיין באלעבאס, ביסט טאקע א משועבד לרבו אלץ אויף גשמיות, אבער אין רוחניות עניינים האסטו גארנישט צו טון מיט אים. מילא זעען מיר דעם ענין פון דעם ענין וואס מען זעט אינעם ענין פון הר סיני אז דער ענין איז דווקא צו אראפגיין פון הר סיני און אריינגיין דווקא אין ארץ נושבת און דארטן איז דא די על פי תורה די שאלה מה נאכל און ס'דא אפילו די שאלה אויף אזוי נידעריג ביז הואיל ורבי מגלה עריות עט ער אויכעט זיין קומט תורה און הר סיני גיבט אים דעם כח ער זאל זיך מתגבר זיין אויף די אלע זאכן און ווי תורה אליין זאגט אז מען זעט גלייך אז די ברכה עט זיין אפילו נאך פאר ס'קומט שמיטה האט מען שוין די ברכה וצויתי את ברכתי בשנה השישית. על דרך זה איז אויך דער אינהאלט און אויפטו פון רבי שמעון אין זיין מאמר, יעצט וועט מען פארשטיין וואס איז די שייכות פון פרשת בהר מיט דעם ענין פון פרק ד' וואס רבי שמעון זאגט וואס מען ברענגט אראפ דווקא דעם מאמר אין פרק ד' וואס ס'קומט אויס אין די וואך וואס מ'וועט דאס גיין זאגן שבת גלייך נאך די יארצייט פון דאנערשטאג. על דרך זה איז אויך דער אינהאלט און אויפטו פון רבי שמעון אין זיין מאמר, ער זאגט ג' כתרים הן, און ער לייגט צו וכתר שם טוב עולה על גביהן. וואס כתר שם טוב מיינט, וואס מיינט כתר שם טוב? דעם שם טוב, דעם גוטן נאמען וואס א איד האט דורך מעשים טובים. רבי שמעון בן יוחי, אזוי ברענגט זיך דארטן דער לשון, איז דאך געווען, אין גמרא ברענגט זיך אין גמרא אין שבת, איז דאך געווען תורתו אומנותו, ער איז געווען דער ענין פון לערנען? זיין אומנות איז געווען לערנען, ביז אז רשב"י וחבריו ווערן געבראכט אין ש"ס ופוסקים, סיי אין גמרא שבת, סיי אין טור שולחן ערוך, און דער אלטער רבי אין דער אלטער רבי אין שולחן ערוך אין הלכות תלמוד תורה ברענגט אראפ אויף א דוגמא, ווער איז א דוגמא אויף תורתו אומנותו? רשב"י וחבריו, אלס די דוגמא אויף תורתו אומנותו. זאגט רשבי אז נישט קוקנדיג אויף דעם גודל העילוי פון תורה און אין תורה גופא איז ער אנגעקומען צו די דרגה פון כתר תורה, ער האט האלט שוין ביי אזא הויכע דרגה פון כתר תורה, ווי תורה איז בתכלית השלימות ביי א אידן, ס'איז תורתו אומנותו, זאגט רבי שמעון בן יוחאי, איז כתר שם טוב, מעשים טובים עולה על גביהם,

ס'רעדט זיך דא לכאורה וועגן צוויי קצוות, ס'רעדט זיך וועגן בהר סיני, פון דעסטוועגן שטייט דארטן די אלע זאכן ווי חס ושלום די ירידה, וואס ווי געזאגט פריער ס'קומט אונז לערנען אז דווקא דורך דעם הר סיני ווען מ'גייט אראפ גיבט עס דעם כח אויף א אידן אז ער זאל ביישטיין די אלע נסיונות ביז אפילו ווען ער איז מוכר עצמו לעקר משפחת גר, זאגט אים לא תעשו לכם, ער האט א סברה אז חס ושלום אז ער קען זאגן אז מה רבי עובד עבודה זרה וויל ער אויכעט, פון דעסטוועגן זאגט מען עם ניין אז ס'איז נישט ווייל ס'שטייט לא תעשו לכם אלילים, די זעלבע זאך זעט מען אויכעט ביי רשבי אז כאטש ער געווען דער ענין וואס די דוגמא פון תורתו אומנותו פאר אלעמען איז געווען רשבי וחביריו, פון דעסט וועגן ווען ס'קומט למעשה בפועל זאגט רשבי אז ער האלט טאקע ביי דעם ענין פון כתר תורה, אבער פון דעסט וועגן איז כתר שם טוב מעשים טובים איז עולה על גביהם ווייל דער עיקר איז טאקע אראפ צו קומען זיך לערנען פון תורה זאל זיין דער ענין פון מעשים מעשים טובים זאל זיין דער ענין פון מעשים. אות ג. לכאורה פאדערט זיך אבער ביאור. לכאורה דארף נאך אבער פארשטיין, ס'איז נישט פארשטאנדיג אינגאנצן. מ'האט ערשט געזאגט אז דער ענין פון איינער וואס האלט ביי די דרגה פון רשבי תורתם אומנותם, איז ער זאגט אונז אז פון דעסוועגן איז כתר שם טוב איז עולה על גביהם. פרעגט דער רבי, לכאורה נישט פארשטאנדיג. בשלמא רוב העולם די וואס נישט תורתם אומנותם, און עיקר עסקם איז נישט אין תורה, כמאמר חזל, ס'שטייט קלאר אין גמרא אין ברכות, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, רבי ישמעאל האלט אז מ'דארף אקערן און מ'דארף זייען, רבי ישמעאל אליין האט געארבעט, און זיי האבן געטאן כרשבי, ס'איז געווען אינגאנצן תורתם אומנותם ולא עלתה בידן. איז זאגט דער רבי אז אויב איך זאג אז די וואס זענען נישט תורתם אומנותם, זייער עיקר עסק איז אין נישט אין תורה, נאר זיי געהערן צום סוג פון מארי עובדין טבין, ס'דא מארי תורה, ס'דא מארי עובדין טבין, זיי טוען גוטע מעשים, איז ווען איך וואלט געזאגט אז אז רוב העולם די וואס זענען נישט תורתם אומנותם, איז מובן וואס ביי זיי איז כתר שם טוב מעשים טובים א גרעסערע מעלה ווי כתר תורה. ווייל דאס איז דאך וואס זיי טוען, זיי טוען זיי דאך מארי דעובדין טבין, זיי טוען גוטע מעשים, איז פארשטאנדיג ביי זיי אז כתר שם טוב איז עולה אויף זייער ענין פון פון זיי, ווייל זיי האבן דאך א שם טוב וואס זיי טוען די מעשים. אבער אבער ווי קענסטו זאגן, ווי איז שייך צו זאגן אז רשבי, וואס תורתו אומנותו, און איז א תלמיד פון רבי עקיבא, יא, נישט נאר געווען א תלמיד פון רבי עקיבא נאר ער איז געווען דער מיוחד שבהם, ווי די גמרא ברענגט אראפ אין ירושלמי, אמר לי רבי עקיבא, רבי עקיבא האט געזאגט צו רבי שמעון בן יוחאי, דייך שאני ובוראך מכירין כוחך, ס'גענוג פאר דיר אז איך מיט דעם אייבערשטן ווייסן ווער דו ביסט, ער איז דאך געווען דער בעסטער תלמיד פון אים, אבער ווי איז שייך צו זאגן אז רשבי וואס תורתו אומנותו, א תלמיד פון רבי עקיבא, און רבי עקיבא האלט דאך אז תלמוד גדול. ס'איז א מחלוקת וואס איז גרעסער תלמוד גדול צו מעשה גדול, רבי עקיבא האלט אז תלמוד גדול, איז ווי קען זיין אז זאל ער האלטן אז כתר שם טוב עולה על גביהן העכער אויך פון כתר תורה? מ'האט געלערנט אז רבי שמעון בן יוחאי זאגט דעם מאמר אז כתר כתר שם טוב איז עולה על גביהן, פרעגט ער ווי קען עס ווי קען עס זיין ביי אים? מילא ביי איינעם וואס איז עיקר עיקר עיסקם איז נישט אין תורה נאר עובדין טובין איז פארשטאנדיג, ביי זיי איז דער כתר שם טוב עולה ווייל ביי זיי איז דאס דער עיקר ארבעט, אבער ביי רבי שמעון בר יוחאי וואס עיקר עבודתו איז געווען תורתו אומנותו, און ער איז געווען א תלמיד פון רבי עקיבא וואס ער האלט אז תלמוד גדול, ווי קען מען קומען זאגן אז עס איז העכער אויך פון כתר תורה? און הגם אז ס'איז מובן אז אויך לויט רשבי איז תורה אליין נישט גענוג, ס'איז זיכער אז רשבי אליין האלט דאך אז תורה אליין איז נישט איז נישט גענוג,

אויב איינער האט נאר כתר תורה און ער האט נישט מעשים טובים, איז דאס, א אינטערעסאנטע לשון פון די מהרל, איז דאס אינגאנצן נישט קיין כתר. איז איז רשבי יא דאך זיכער געווען ער האט געהאלטן אז תורה אליין איז נישט גענוג, נאר עס מוזן אויך זיין מעשים טובים. און דער רבי ברענגט אראפ פון די גמרא אין בבא קמא, אמר רבי יהודה משום רבי שמעון בן יוחאי, כל העוסק בתורה ובגמח זוכה לנחלת שני שבטים. שטייט דאך אז רבי שמעון האלט אויך אז עס דארף זיין מעשים טובים. און נאכמער ווי די לשון איז אין ירושלמי, אין ירושלמי אין ברכות, ולא מודה רשבי שמפסיקים פון תורה לעשות סוכה כולי, צו דען האלט נישט רשבי אז מען דארף אויפהערן פון תורה אויף צו גיין מאכן א סוכה, זעט ער דאך אז רשבי האלט יא אז מען דארף אויפהערן און מאכן א סוכה, האלט ער דאך יא פון מעשים טובים. מיינט עס לכאורה נאר אז עס טארן נישט פעלן חס ושלום קיין מעשים טובים אויך ביי דעם וואס תורתו אומנותו, דאס וואס רבי שמעון זאגט אז אויב, אדער ווי דער מהרל זאגט אז אויב ער האט נאר תורה האט ער גארנישט, איז רשבי זאגט ס'איז זיכער אז ס'טאר נישט פעלן קיין מעשים טובים, און ווען ווען מעג זיין אז אין מפסיקין, דווקא ווען ס'איז א מצוה וואס א צווייטער וועט עס טון, יעמאלט וועט נישט פעלן די מצוה, אבער אויב ס'איז א מצוה וואס א צווייטער וועט עס נישט טון, האלט רשבי אז דו דארפסט עס אליין זיכער טון. און ס'איז די זעלבע זאך ווי אזוי ווי ביי מארי עובדין טובין איז דא דער חיוב צו לערנען תורה, ס'איז נישטא איין זאך, קען נישט זיין אדער תורה אדער עובדין טובין, דער וואס האט תורה מוז האבן עובדין טובין, דער וואס האט עובדין טובין מוז האבן תורה. אזוי ווי ביי מארי עובדין טובין איז דא דער חיוב צו לערנען תורה, קלאר אין רמבם, אין טור שלחן ערוך, אין דער אלטער רבי אין שלחן ערוך, אלע פרטים ווי וויפיל מען דארף לערנען, וויפיל יעדער איינער דארף לערנען, על כל פנים, די ווייניגסטע וואס ס'קען זיין איז פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית. וואס איז אבער די הסברה אז אויך ביי דעם וואס תורתו אומנותו פארמאגן מעשים טובים א גרעסערע מעלה ווי לימוד התורה? דאס איז די שאלה. טאקע רשב"י האלט אויכעט אז ס'דארף זיין דער ענין פון פון מצוות, אבער ווי קען מען זאגן אז ביי איינעם וואס תורתו אומנותו איז די מעשים טובים איז א גרעסערע מעלה ווי דער לימוד התורה? דאס איז נישט דאס איז נישט פארשטאנדיג. ווי דער רבי האט אנגעהויבן די שאלה, דער רבי האט געזאגט מילא אבער ביים מארי דעובדין טבין, ביי אים קען איך זאגן כתר שם טוב עולה על גביהם, ווי קען איך זאגן כתר שם טוב עולה על גביהם ביי דעם ענין פון רשב"י? איז טאקע ער דארף טון מצוות, און טאקע מצוות וואס א צווייטער טאר עס טון איז ער נישט פטור צו אויפהערן פון לערנען און עס גיין טון, אבער קענסט דאך נישט זאגן אז מעשים טובים איז גרעסער ווי דעם ענין פון תורה. יעצט אין אות ד' דער רבי פרובירן געבן א ענטפער, דער רבי וועט עס אפפרעגן נאכדעם וועט דער רבי געבן זיין ענטפער ווי ס'קען זיין די זאך ביי רשב"י אז כתר שם טוב איז עולה על גביהם. לכאורה וואלט מען געקענט זאגן אז דאס איז מובן פון ירושלמי הנ"ל, פונעם זעלבן ירושלמי וואס מיר האבן געברענגט פריער, וועט עס וועט עס ווערן פארשטאנדיג. נאכן פרעגן ולא מודה רשב"י שמפסיקין לעשות סוכה כולו, דער ירושלמי פרעגט, איז רשב"י נישט מודה אז מ'דארף יא מפסיק זיין אויף מאכן א סוכה? איז דער ירושלמי ממשיך, ס'ענדיגט זיך נישט מיט דעם, און ער פרעגט ווייטער, ולית ליה לרשב"י הלמד על מנת לעשות כולו, ווייל שהלמד שלא על מנת לעשות נוח לו שלא נברא, אז רבי שמעון האלט אז הלמד על מנת לעשות אזוי דארף זיין, ווייל הלמד שלא לעשות איז נוח לו שלא נברא, בעסער ווען ער וואלט נישט געבארן געווארן. וואס פון דעם וואס זעה איך פון דעם צווייטע שאלה ווי זיי האבן געפרעגט אין א לשון בתמיה צו דען האלט נישט רשב"י אזוי וואס פון דעם איז פארשטאנדיג אז דער טעם וואס מען דארף מפסיק זיין לעשות סוכה איז נישט נאר ווייל מען ס'מוז זיין אויך מעשה המצוות נאר נאך מער נישט נאר ווייל ווייל ס'שטייט כל הלמד שלא לעשות איז נוח לו שלא נברא נאר ס'גייט אריין אסאך טיפער אז דאס איז דער תכלית פון לימוד דער גאנצער לימוד איז פאר די מעשה אז דער למד איז לעשות, ווי דער לשון איז דארטן, הלמד, ער לערנט, על מנת לעשות. וויבאלד אז מעשה המצוות איז דער תכלית פון לימוד, דער גאנצער ענין פון לימוד איז אז מען זאל לערנען וויסן וויאזוי מען דארף טון די מצוות, איז דערפון גופא געדרונגען אז דאס האט א גרעסערע מעלה וחשיבות, זאגט דער רבי לכאורה קען מען דאך ענטפערן פון דעם אז דאס איז וואס רשב"י זאגט אז כתר שם טוב עולה על גביהם, וויבאלד אז ער האט ווי מ'זעט דארטן ווי פון ירושלמי זעט מען דאך די צווייטע זאך וואס מ'האט געזאגט ולית ליה לרשב"י אז הלמד שלא לעשות איז נוח לו שלא נברא, האלט ער דאך יא אזוי, זעה איך דאך אז דער גאנצער ענין פון לימוד איז אויף צו טון, אויב אזוי איז טאקע דא א מורא'דיגע מעלה חשיבות אין דעם ענין פון כתר שם טוב וואס ער איז עולה על גביהם. דאס וואלט דער רבי דער רבי האט געוואלט ענטפערן מיט דעם, זאגט אבער מען קען עס אבער נישט ענטפערן, אבער אין אמת'ן איז די סברא להיפך פון דעם, ירושלמי וועט ער ארויסלערנען פארקערט, און ס'וועט בלייבן צוריק די שאלה, ווי קען זיין אז דווקא רשב"י זאל זאגן אז דער ענין פון כתר שם טוב עולה על גביהן, אז ס'פארמאגט די מעשים טובים פארמאגן א גרעסערע מעלה ווי דעם לימוד התורה, איינער וואס איז מארי עובדין טבין פארשטיי איך עס, אבער ווי קען עס זיין ביי איינעם וואס תורתו אומנותו, ווי קען עס זיין? זאגט דער רבי אין אמת'ן איז די סברא להיפך, אז דאס וואס מען דארף מפסיק זיין צו טון א מצוה איז נישט מצד מעלת המצוות, נאר כדי אז דער לימוד התורה זאל זיין כדבעי, אויב דער למד איז נישט לעשות איז עס א חסרון אינעם עצם לימוד, אסאך אסאך טיפער, און דער רבי ברענגט ארויס אז עס וועט זיין גאר א ראיה אויף פארקערט, ס'איז נישט דער ענין וואס מיר זאגן אז מען דארף מפסיק זיין פון לערנען צו טון א מצוה, וויבאלד ס'איז דא א מעלה, צוליב די מעלה פון מצוה, ניין, דער לימוד התורה, ווען איז דער לימוד התורה ווי ס'דארף צו זיין, ווען דו לערנסט אויף צו טון, אבער נישט אז די מעשה איז גרעסער, נאכאמאל אינעווייניג, כדי אז דער לימוד התורה זאל זיין כדבעי, אויב דער למד איז נישט לעשות איז עס א חסרון אין עצם לימוד, פארשטייט זיך אז ס'עט אים פעלן דער ענין פון אויב ער לערנט אויף נישט צו טון, עט אים פעלן די מעשה פון טון, אבער באמת פעלט אים אין דעם ענין דער גאנצער לערנען איז נישט נישט געלערנט, מ'קען אפשר צושטעלן נאכאמאל וואו דער רבי האט אראפגעברענגט פריערט, פון דעם פון דעם מהרל אז לא יאמרו כשאין לו מעשים דודאי כהאי גוונא לאו כתר הוא כלל, ס'איז גארנישט, אקעי. און ווי גערעדט אמאל בארוכה, אין ליקוטי שיחות חלק ט ו, וועגן דעם לשון פון אלטן רעבן אין הלכות תלמוד תורה, דער אלטער רבי זאגט אין הלכות תלמוד תורה, וואו ער איז מבאר דעם דין אז מען דארף מפסיק זיין פון לימוד התורה צו טון א מצוה שאי אפשר להעשות על ידי אחרים. א מצוה וואס קען געמאכט ווערן דורך אנדערע, דארף איך נישט מפסיק זיין פון לערנען. ווי איז אבער א מצוה וואס אז איך זאל עס נישט טון וועט עס נישט ווערן געטון, עס קען נישט ווערן געטון דורך אנדערן, איך דארף לייגן תפילין אליין, נישט וואס יענער לייגט תפילין איז ער מיר מוציא. זאגט דער אלטער רבי דעם לשון כי זה כל האדם, כמו שאמרו חכמים, דאס איז דער מענטש, א מענטש דארף טון דעם ענין פון מצוות, כמו שאמרו חכמים, די גמרא ברענגט אראפ אין ברכות, תכלית חכמה, וואס איז דער תכלית פון חכמה? תשובה ומעשים טובים. דאס איז דער תכלית פון חכמה. ואם אינו עושה כן זאגט דער אלטער רבי, נמצא שלמד שלא לעשות כו'. דער רבי איז מדגיש דא פון דעם אלטן רבי'ן, ווי ער האט מסביר געווען אין ליקוטי שיחות באריכות, אז דער ווארט איז דא, אז בשעת ער לער, בשעת ער לערנט, און ער לערנט, און אין הכי נמי אז אין טאקע מצוות איז זייער א גרויסע זאך, אבער דאס וואס איך זאג אז אז איינער למד שלא לעשות איז נוח לו שלא נברא, איז נישט ווייל די דא די ארויסברענגען די מעלה פון די מצוות, מ'וויל ארויסברענגען אז אויב ער לערנט נישט צו טון, פעלט אים אין דעם לערנען. דער רבי וועט עס מסביר זיין ווי מ'זעט עס אינעם אלטן רבי'נס שולחן ערוך, אז דערמיט מיינט דער אלטער רבי צו מסביר זיין אז דאס וואס מ'דארף מפסיק זיין דעם לערנען צו טון די מצוה, איז ווייל דאס איז דער תכלית ושלימות פון חכמה, פון תורה גופא, דאס איז דער תכלית פון דעם. דער אלטער רבי'ס לשון, חכמה. תורה גופא דאס איז דער תכלית, און דעריבער אם אינו עושה כן, אויב ער טוט נישט אויב ער טוט נישט קיין מעשים טובים, איז נמצא שלמד שלא לעשות, דער אלטער רבי איז מדגיש, נמצא שלמד שלא לעשות, פעלט אין דעם לערנען, דער גאנצער לערנען איז געווען נישט ווי ס'דארף צו זיין, דאס הייסט, ווען ער איז נישט מפסיק אינמיטן תלמוד תורה, צוליב א מצוה, שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, ער הערט נישט אויף צו לערנען ווען ער דארף גיין לייגן תפילין, איז דער חסרון נישט נאר אין דעם וואס ער האט נישט די מצוה, דאס איז זיכער, אבער נישט דאס נאר איז דער חסרון, נאר ס'דא נאך א חסרון אין דעם, נאר אויך אין דעם וואס דער לימוד איז נישט געווען כדבעי, ווען דער לימוד איז כדבעי מוז זיין ס'זאל זיין מצוות. קומט אויס אז דער מאמר חזל

ועל פי זה, אויב אזוי איז דאך הדרא קושיא לדוכתא, קומען מיר צוריק צו די זעלבע שאלה, פארוואס זאגט רשבי אז כתר שם טוב עולה על גביהם, ווי דער רבי האט איינגעטייטשט דעם ירושלמי, לכתחילה האט ער אריינגעטייטשט אז הלומד שלא לעשות איז דער מיין אז ס'דארף זיין דווקא געטון זאכן, אויפטון א זאך, דער רבי מסביר ניין אז מ'לערנט אנדערש אין דעם ירושלמי, מ'לערנט אז דער גאנצער ענין של נמצא שלמד שלא לעשות, דא איז די הדגשה, זיין לערנען איז נישט ווי ס'דארף זיין, אויב אזוי ווי קען קומען רשבי און זאגן וואס ער האט דאך די דוגמא ווי עס ברענגט זיך אראפ אין גמרא אין שולחן ערוך ברענגט זיך אראפ אז די דוגמא וואס מען ניצט אלעמאל אויף רשבי וחביריו ניצט מען אז זיי זענען די ענין פון תורתן אומנותן, ווי קען ער זאגן אז כתר שם טוב איז עולה על גביהם אז ס'העכער פון כתר תורה? עס קומט אויס אזוי אז מעשה גדול איז טאקע מעשה גדול, עס איז זייער א גרויסע זאך די מצוות, אבער דאס אלץ א תוצאה פונעם לערנען, און אויב ער טוט נישט, ווייזט עס אז ער איז געווען דער לערנען נישט אויף צו טון, אבער דער לערנען איז טאקע גרעסער. אות ה' דער ביאור אין דעם, וויבאלד אז די כוונה פון דער בריאה איז צו מאכן די וועלט א דירה לו יתברך, דער ביאור אין דעם ווי קען זיין אז רשבי און מ'זאל קומען צום זעלבן ענטפער ווי ס'איז געווען אויכעט פריערט אין דעם אין דעם ענין פון בהר מיט ארויסברענגען דעם ענין פון ס'דארף זיין דווקא דער ענין פון תורתן אומנותן און אין די זעלבע צייט דארף זיין כתר שם טוב עולה על גביהם ווי געזאגט פריערט אין פרשת בהר ס'רעדט זיך בהר סיני וואס דאס גיט דעם כח אז מ'זאל נישט בלייבן אין הר סיני נאר מ'דארף אריינגיין אין ארץ ישראל ארץ נושבת דארט האט מען געהאט מן יעצט אויף צו מאכן, אויף צו מאכן לחם דארף מען האבן וויפיל מלאכות אויף דעם, עלף, צוועלף, דרייצן מלאכות דארף מען האבן אויף דעם, און דערנאך נאך די נסיונות וואס בתומ"ע נאכאל, ביז מען קען זיך פארקויפן לעקר משפחת גר, און דאס קומט תורה צו זאגן, גיט אונז דעם כח אויף דעם, דער אויבערשטער וויל ס'זאל זיין דער העלם, ס'זאל זיין די מניעות, און מ'זאל זיך מתגבר זיין, די זעלבע זאך אתנ ז ביי רשב"י אויכעט, דווקא ווייל ס'תורתו אומנותו, דארף זיין דער ענין פון כתר שם טוב איז עולה על גביהם. דער תכלית איז דער ענין פון עולה על גביהם דער ענין פון מעשה המצוות דער ביאור אין דעם וויבאלד אז די כוונה פון דער בריאה איז צו מאכן די וועלט א דירה לו יתברך די וועלט דעם עולם דעם העלם איז פארשטאנדיג אז אלע אופנים אין דער עבודת השם אין וועלט זיינען נויטיג כדי עס זאל זיך אויספירן אט די כוונה אלס דארף מען דארף מאכן אלס אלע סארטן אופנים עבודה זיי פירן אויס די כוונה פון דירה בתחתונים נישט נאר מעשה המצוות נישט נאר מעשה המצוות טאן עס וואס ווערן געטון מיט דברים גשמיים, לכאורה וואלט מען געטראכט וויבאלד אז איך נעם א פעל פון א בהמה און איך מאך פון דעם תפילין, איך מאך פון דעם א ספר תורה, איז ז ט אז מען נעמט א לולב, מען נעמט א אתרוג און די זאכן מאך איך א דירה בתחתונים. זאגט דער רבי ניין, נאר אויך אין לימוד התורה אפילו דעם אופן פון תורתו אומנותו, ביי וועלכן מען איז אינגאנצן אויסגעטון פון וועלט, איז צוליב מאכן וועלט א דירה לו יתברך, ס'איז נישט דער ענין וואס ער איז אויסגעטון פון וועלט און ער זיצט און לערנט א גאנצע צייט תורתו אומנותו, איז ער אוועקגעגאנגען פון די וועלט און ער איז נישטא און ער האט צו טון נאר מיט תורה, דארטן אין דעם ענין דארף זיין אויכעט דער ענין פון א דירה לו יתברך, לכאורה ווי קען עס זיין? ווי ווי ווערט עס אז אז אז לערנען אויף אזא סארט אופן, ווי קען עס זיין אז מ'זאל מאכן אז ס'ווערט א דירה לו יתברך? זאגט דער רבי איינע פון די הסברות בזה. ס'איז א כלל, ס'דא א כלל אין גמרא ברכות, אין חבוש מתיר עצמו, איינער וואס איז איינגעזעצט, איינער וואס איז איינגעזעצט נישט נאר דווקא אין א דזשעיל, איינער וואס איז איינגעזעצט ביי זיך אליין, אין זיך אליין, קען זיך נישט מתיר זיין, אין חבוש מתיר עצמו. איז ווען ביי אידן וואלט געווען נאר דער אופן העבודה פון אויפטון זייענדיג אין וועלט, אויב מ'וואלט געזאגט אז ביי זיי איז דא נאר דער ענין פון אויפטון אין וועלט, לאמיר זאגן דעם ענין פון מצוות, וואלטן זיי נישט געקענט מזכך זיין און אויפהויבן דעם עולם פון זיין העלם, זיי וואלטן נישט געקענט אויפהייבן די וועלט און מזכך זיין דעם דעם דעם עולם, וואס עולם איז דאך עכט עולם, דער אייבערשטער האט געגעבן א נאמען עולם וואס קומט פון לשון העלם, וואס אז מען קוקט מיט פשוט'ע אויגן, מען קוקט אין עולם, איז דאס מעלים אויף דעם ענין פון אלוקות, אויפהייבן דעם עולם פון זיין העלם ווערט ער, דעריבער ווי קען מען עס יא טון, דעריבער מוז אויך זיין ביי די אידן די תנועה פון אויסטון זיך און אויפהויבן זיך העכער פון העלם פון עולם, זיי דארפן זיך אויפהויבן העכער פון עולם, יעמאלט קענען זיי עס טון. ווי איז דאס? און דער כח אויף דעם, וואו נעמט מען דעם כח אויף דעם? איז פון די וואס תורתם אומנותם. דאס הייסט קיינער קען נישט קומען און זאגן אין איין ווארט אז ער איז נאר לערנען, און א צווייטער קומען זאגן אז ער איז נאר מצוות. ס'מוז זיין ביי יעדן איינעם מוז זיין ביידע זאכן.

ביי די מארי עובדין טבין ביי די זמנים וואס זיי דארפן על פי תורה אפגעבן אויף לימוד התורה אפילו ווען ס'איז נאר פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית זאל בשעת הלימוד זייער לערנען זיין אין דעם זעלבן אופן ווי איינער וואס האט נישט קיין אנדערע אומנות במילא דאגות אויסער לימוד התורה. מ'האט געלערנט אפאר וואכן צוריק אז עס דארף זיין איינגעקריצט ביי איהם דער רעיון פון א שיעור אינדערפרי און ביינאכט אויב ער איז יוצא מיט נאר פרק אחד שחרית און פרק אחד ערבית דארף עס זיין איינגעקריצט ביי איהם ווי דער רבי מהר"ש האט געזאגט יעמאלט אז עס דארף זיין א קביעות בנפש דאס מיינט אז ווען ער לערנט ווען דער מארי עובדין טבין לערנט דארף איז די די וואס ביי זיי איז תורתם אומנתם דארפן אויפטון ביי זיי אז די פאר מינוט וואס ער לערנט על פי תורה, ער קען נישט לערנען מער ווי איין פרק אחד שחרית פרק אחד ערבית, זאל עס זיין אויף א אופן ווי דאס איז זיין אומנות, ער פארגעסט פון די גאנצע וועלט, ס'איז נישטא קיין דאגות, נאר לימוד התורה. כ'געדענק נאך ווי דער רבי האט אמאל גערעדט אין א שבועות'דיגן פארברענגען, אז בשעת מ'האט דעם שיעור און מ'לערנט, איז זעצט ער זיך אוועק און ער לערנט, אפילו עס איז פֿופֿצן מינוט, אבער אין די פֿופֿצן מינוט דער טעלעפאן קלינגט ביי אים אין שטוב אבער ער הערט נישט, ער איז נישט יעצט שייך צו דעם, ער איז יעצט אין א אופן פון תורתו אומנתו. און אויף אזא סארט אופן קען מען מאכן א דירה לא יתברך סיי פון דעם ענין פון תורה און סיי פונעם ענין וואס אין יעדן איינעם מוז זיין ביידע זאכן אות וא"ו כדי אז דער איד וואס תורתו אומנתו זאל זיך קענען אפרייסן פון זיין לימוד און זיך אפגעבן און אויפטון מיט אנדערע אידן ווי געזאגט פריער עט ער דארפן אויפטון אין אנדערע אידן אז ביי זיי זאל זיין ביי די מארי עובדין טבין זאל זיין תורתן אומנותן אין די פרק אחד שחרית און פרק אחד ערבית וואס ער לערנט זאגט דער רבי אויב ער וויל זיך אפגעבן מיט זיי איז נישט גענוג אז ער זאל טראכטן וועגן דעם נאר דאן ווען ער דארף זיך שוין בפועל פארנעמען מיטן צווייטן אידן עס וועט קומען א צייט וואס ער דארף זיך אפגעבן מיטן צווייטן יעמאלט וועט ער נעמען טראכטן אוי ער דארף אויפהערן לערנען ער דארף עס גיין טון ווייל דעמאלט שטענדיג כסדר אין א תנועה פון זיין אריינגעטון נאר אין לערנען, ער האלט דאך ער איז דאך תורתו אומנותו, קען זיין אז ער וועט דעמאלט נישט קענען פועל זיין ביי זיך, איבעררייסן דעם לימוד און זיך פארנעמען מיט אזא וואס איז נידעריגער פון א מצב פון תורתו אומנותו. אויב ער וועט זיך אוועקזעצן לערנען אויף א אופן אז ער גייט לערנען תורתו אומנותו, דאן נאכדעם עט קומען ער עט זיך דערמאנען אז ער דארף גיין טון מיט יענעם, עט ער נישט קענען זיך אפהאלטן פון דעם און גיין האבן צו טון מיט איינעם וואס איז נישט תורתו אומנותו. וואס דארף מען טון? און דעריבער דארף דער לימוד התורה גופא, דער לימוד התורה ביי אזא איינעם דארף זיין דורכגענומען מיט דער כוונה אז דער תכלית פון דעם לימוד איז כדי אויפצוטון אין וועלט. אויך ביי אנדערע וואס דארפן אויפטון ביי זיי די תנועה פון תורתו אומנותו, ווען ער לערנט זאל זיין אין א אופן פון תורתו אומנותו, ווען איז דאס? איז דעריבער דארף זיין דער לימוד התורה דארף זיין דורכגענומען מיט דער כוונה, ווען ער זעצט זיך אוועק לערנען דארף ער וויסן אז ער גייט לערנען אין א אופן פון תורתו אומנותו, אבער ווען ס'וועט זיך מאכן איינעם וואס מען דארף אים צוברענגען צו תורתו אומנותו וועט ער עס גלייך גיין טון, יעמאלט וועט ער עס קענען טון, ווייל ער האט זיך צוגעגרייט צו דעם פאר ער איז אריינגעגיין אין דעם ענין פון לערנען. דער רבי זאגט אין חצאי ריבוע על דרך ווי ס'איז מבואר, ס'ברענגט זיך אראפ אין די מאמרים וועגן די מעלה מיוחדת פון רבי עקיבא, וואס ס'שטייט שטייט אין גמרא אין חגיגה, נכנס בשלום ויצא בשלום, ניט ווי די אנדערע וואס נכנסו לפרדס און לא יצאו בשלום, שטייט ארבעה נכנסו לפרדס, און יעדער איינער די דריי זענען ארויסגעקומען יעדער איינער אויף א אנדערע סארט אויף א אנדערע סארט אופן, און רבי עקיבא איז געווען יצא בשלום. זאגט דער רבי אז דאס וואס ער איז יצא בשלום איז געווען דערפאר וואס נכנס בשלום, לכאורה איז דער נכנס בשלום געווען איז איז לכאורה איבעריג, ארבעה נכנסו לפרדס, שטייט שוין אז פיר זענען אריינגעגאנגען, איינער איז געווארן אזוי, איינער איז געווארן אזוי און איינער איז געווארן אזוי, און רבי עקיבא יצא בשלום. וואס דער ענין פון ביי רבי עקיבא ווען ס'קומט צו רבי עקיבא זאגט מען רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, איז חסידות מדגיש אז זיין כניסה אין פרדס וואס דאס איז געווען דער ענין פון רצוא, ווי ס'רעדט זיך ביי נדב ואביהוא זענען געווען ענין פון רצוא, דערפאר איז געווען זענען אריין געגאנגען וואו זיי האבן נישט געדארפט אדער ווי מען טייטשט עס אויס, איז געווען דער עבודה ביי זיי געווען דער ענין פון רצוא, זיי האבן געוואלט נכלל ווערן אין אלוקות, ממילא איז ביי רבי עקיבא ווען ס'איז געווען זיין כניסה אין פרדס וואס איז געווען יעמאלט רצוא, ארויסצוגיין פון וועלט דאס איז רצוא, אריינגיין אין פרדס איז דאס געווען בשלום, וואס מיינט בשלום? ס'געווען מיט דער כוונה אז פון דעם רצוא זאל דערנאך זיין דער שוב. רצוא ושוב. ס'זאל זיין שוב וואו? אין וועלט. און דעריבער איז טאקע ויצא בשלום. די זעלבע זאך דא אויכעט. איינער וואס איז א תורתו אומנותו, און ער וויל אויפטון ביי א צווייטן ער זאל אויך זיין ביים תורתו אומנותו וויפיל ער דארף נישט לערנען, אפילו פרק אחד שחרית און פרק אחד ערבית, מוז ער עס טון פאר ער גייט אריין, ווייל אויב ער העט עס טון אינמיטן ווען ער האלט שוין אינמיטן תורתו אומנותו, העט ער נישט קענען ביישטיין דעם ענין פון. ווי ער לערנט ווי ווי דער רבי זאגט דעם לשון פריערט דעמאלט שטייענדיג אין אזא תנועה העט ער העט ער נישט קענען דעמאלט נישט קענען פועל זיין ביי זיך זיך אפרייסן פון לימוד און גיין האבן צוטון מיט איינעם וואס איז נישט תורתו אומנותו ועל פי זה קען מען מסביר זיין דעם אויבנדערמאנטן ירושלמי בנוגע מפסיק זיין אין לימוד התורה אפילו פון דעם אופן הלימוד פון תורתו אומנותו צוליב עשיית מצוה דאך געלערנט פריער ווען דאס פלעט האט מען וכי לית ליה לרשבי אז מען דארף מאכן א סוכה אז מען דארף מפסיק זיין פון לערנען און מאכן א סוכה וואס קען מען זיך אפלערנען פון דעם ווי דער לשון איז ולא מודה רשבי שמפסיקין און דער ירושלמי איז מוסיף נאך אן ענין ולית ליה לרשבי הלומד על מנת לעשות כו' ויש לומר אז דערמיט מיינט דער ירושלמי צו זאגן אז

אזוי ווי גערעדט פריער וועגן די מעשה פון ווי דער רבי זאגט אז טאמער העט ער זיך נישט מאכן פריער דעם דעם סדר אז ווען ער גייט לערנען גייט ער לערנען אויף צו טון ברענגט דאס ערשט דער רבי ארויס אז מען קען עס זען אין די ווערטער פון ירושלמי די זעלבע זאך וואס רבי עקיבא אז ווען דער איז נכנס בשלום יעמאלט איז דווקא דער יצא בשלום דער למד גופא איז געווען על מנת לעשות ווי ס'שטייט ולא מודה רשבי ולית ליה לרשבי הלומד על מנת לעשות וואס מיינט דאס אז דער למד איז געווען על מנת לעשות שוין אינעם עצם לימוד דארף זיך אנהערן אז די כוונה און דער תכלית הלימוד איז לעשות, ווייל אנדערש וועט שפעטער אפשר זיין אוממעגליך צו מפסיק זיין, איז קען מען דאס זען אויכעט אין דעם ירושלמי, זעהן מיר דעם ענין אז ס'דארף זיין דער ענין פון, דווקא ביי דעם ענין וואס איז געווען די שאלה ווי קען זיין ביי איינעם וואס תורתו אומנתו, זאגסטו מיר אז ער זאגט אויכעט כתר שם טוב עולה על גביהם, דאס איז פארש יעצט איז דאס פארשטאנדיג ווייל דער גאנצער ענין פון דעם איז אזוי ווי אין פרשת בהר דער ענין איז אז מען זאל נישט בלייבן אויפן בארג מען דארף דווקא אריין גיין אין די וועלט און מען דארף זיך זיין אין די וועלט און מברר זיין די וועלט און מאכן א דירה בתחתונים אויב אזוי קען מען דאך אבער פרעגן בשלמא ווען דער לימוד איז נישט אין אן אופן פון תורתו אומנותו ווען מען איז נישט אויסגעטון אינגאנצן פון ענייני העולם כו', קען מען פארשטיין ווי אזוי עס קען זיין אז בעת'ן לימוד גופא זאל מען קענען טראכטן וועגן אראפלאזן זיך אין וועלט צו א זולת. א געוואלדיגע שווערע שאלה. אויב איך זאג אז איך לערן א אופן נישט פון תורתו אומנותו, און ער נישט אויסגעטון אינגאנצן פון ענייני העולם, יעמאלט קען מען פארשטיין אז ווען ער לערנט האט ער אינזינען אז ער וועט שפעטער האבן צו טון מיט איינעם וואס ער לערנט נישט תורתו אומנתו און וועט עם ברענגען צו דעם איינער וואס לערנט נישט און וועט עם מקרב זיין וויבאלד אבער אז עס רעדט זיך וועגן אזא וואס תורתו אומנתו ווי קען ער בעת'ן זיך אריינגעטון בעת'ן זיין אריינגעטון אין אזא לימוד טראכטן וועגן אויפטון מיט אזעלעכן וואס זענען פארנומען מיט ואספת דגנך ס'איז דאך תרתי דסתרי. דער רבי האט דאך געזאגט אז דאס איז דער אויפטו פון וואס רשב"י זאגט וכתר שם טוב עולה על גביהם, פרעגט דער רבי יעצט ווי קען עס זיין אזא זאך ווי קען מען עס טון, איז דאך נישט מעגליך אז מען זאל עס טון, איז דער ביאור אין דעם אז דאס וואס רצוא ארויסלויפן פון וועלט און שוב זיין אין וועלט זענען הפכיות'דיגע תנועות, איז מצד מדידת הנבראים וסדר ההשתלשלות. ווען זאג איך אז רצוא און שוב, ווי געזאגט יעצט, ווי קען זיין אז איינער וואס, מילא איינער וואס איז נישט תורתו אומנתו, און ער איז נישט אויסגעטון פון ענייני עולם, ביי אים קען זיין אז בשעת ער לערנט, קען ער אינזינען האבן א צווייטן אויכעט, קען ער טראכטן וועגן אראפלאזן זיך און גיין אין וועלט און טון מיט א צווייטן, אבער ווי קען זיך דאס פאדערן פון איינעם וואס תורתו אומנתו, ער איז דאך אינגאנצן נישטא, זיין גאנצער ענין איז דאך נישט דאס. זאגט דער רבי, דער ביאור אין דעם איז זייער פשוט. דער ענין פון רצוא ושוב ווען זענען זיי הפכיות'דיגע תנועות מצד מדידת הנבראים און סדר השתלשלות, אבער ווען א איד שטייט למעלה ממדידה, א איד הייבט זיך אויף אין א דרגה העכער פון מדידה, און אין פשוטע ווערטער וואס מיינט עס זאגט דער רבי, ווען ער שטייט בביטול צום רצון השם, און כל עשיותיו איז באופן כזה, אלץ וואס ער טוט איז אויפן אופן פון ביטול צו רצון השם, איז סיי ביים רצוא סיי ביים שוב איז פנימיותו ומצבו דער זעלבער ביטול לרצון השם, אויב ער טוט דאס ווייל ער האט א געשמאק אין לערנען אדער דאס, איז מילא יעמאלט איז ער אין השתלשלות, יעמאלט איז קען ער עס טאקע נישט טון, איז טאקע א תרתי דסתרי, אויב אבער ער טוט עס אויפן אופן מיט א ביטול צו דעם רצון פון אייבערשטן, איז נישט קיין חילוק צו צו צו ער לערנט תורתו אומנותו צו נישט, ווי עס זאל נישט זיין, איז זיין רצוא, טוט ער וואס דער אייבערשטער וויל, וואס וויל דער אייבערשטער? אז ער איז טאקע תורתו אומנותו, אבער בשעת מעשה דארף ער אויכעט נישט פארגעסן, און דער דער רצוא דארף זיין אין א אופן אז ס'איז רצוא צוליב שוב, אז בשעת ס'איז רצוא זאל ער געדענקען אז ער דארף אויכעט טון אט דעם ענין פון שוב, פון דעם ענין פון אז ס'איז דא א זולת, און ס'דארף זיין דער ענין פון זיך אראפנידערן און טון מיט א זולת. דער רבי ברענגט אין די הארות זייער געשמאק, הארה דרײַ און פֿופֿציק, להעיר ממכילתא, וואס איז די הדגשה דא אז דער ענין אז איינער איז בטל צום אייבערשטן איז דער ביטול סיי ביים רצוא און סיי ביים שוב די זעלבע זאך, און אזוי ווי גערעדט פון רבי עקיבא אז נכנס בשלום דערפאר איז געווען יצא בשלום. דער רבי זייער אינטערעסאנט להעיר ממכילתא פון פון די סברה פון רבי עקיבא, די מכילתא אין פרשת יתרו ברענגט אז רבי ישמעאל האט געזאגט אז רבי ישמעאל האט געזאגט, ס'איז געווען א מחלוקת פון רבי ישמעאל מיט רבי עקיבא, אז בשעת דער אייבערשטער האט געזאגט די עשרת הדיברות ווי האבן די אידן געענפערט? איז רבי ישמעאל האלט אז מען האט געענפערט על הן הן, געענפערט על הן הן ועל לאו לאו, דער אייבערשטער האט געזאגט אנוכי השם אלוקיך, האבן אלע געענפערט יא, הן, דער אייבערשטער האט געזאגט לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, האבן אלע געזאגט לא, מיר וועלן נישט האבן, רבי עקיבא גייט אריין אין דעם ענין אז דארטן איז דא דער ענין פון ביטול צום רצון השם, ס'איז נישטא קיין הן און לאו, ווען דער אייבערשטער האט געזאגט אנוכי השם אלוקיך, יא, ס'איז הן, ווען דער אייבערשטער זאגט לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, הן, יא, איך וועל דאס נישט טון. איר זעט אין דא אויך דעם ענין וואס ווערט דערמאנט דער ענין אז ס'קען זיין דער ענין פון אז מ'פילט אויס רצון השם, יעמאלטס איז מען אין א העכערע דרגה און מ'קען עס טון צוזאמען, מ'קען זיין טאקע תורתו אומנותו און מ'זאל געדענקען אז כתר שם טוב איז עולה על גביהם. עוד דוגמא, דער רבי ברענגט נאך א דוגמא מ'זאל עס קענען פארשטיין בעסער, שלוחו של אדם איז כמותו. ברענגט זיך אראפ אין גמרא און משנה אז שלוחו של אדם כמותו. ברענגט זיך אראפ אייכעט דער ענין אין ספרי און רשי ברענגט עס אראפ אין חומש, עבד מלך איז מלך. וואס מיינט דאס? ווען איז דאס? סיי ווען די שליחות און די עבודה זענען אין זאכן וועלכע זענען במעלת המשלח והמלך, סיי ווען איינער טוט פאר דעם משלח אדער ער טוט פאר דעם מלך א זאך וואס איז אין זיין דרגה, סיי ווען זיי זענען בדרגת השליח והעבד, סיי אמאל טוט ער א זאך וואס א עבד טוט, ער איז טאקע א שליח פון אים אבער די מעשה וואס ער טוט איז נישט שייך צום מלך, ס'איז א נידעריגע, אסאך א נידעריגע דרגה פון דעם מלך, איז יעמאלט איז דא ביי אים, ביידע מאל איז די זעלבע זאך. ויתירה מזו, דער רבי גייט נאך אריין אסאך טיפער מצד עצמותו יתברך, בשעת א איד איז זיך מבטל ווי געזאגט פריערט אז ער טוט אלס איז קומט אין דעם אופן וואס ער טוט דעם רצון השם און און וויבאלד אז דאס א אופן פון ביטול צום רצון השם איז יעמאלט איז דער זעלבער מצב דער זעלבער ביטול צום רצון השם ווען ער איז תורתו אומנותו און ווען ער איז נישט תורתו אומנותו ווי ער דארף ווי ער דארף בשעת תורתו אומנותו אויכעט אינזינען האבן דעם ענין צו זיין דער ענין פון כתר שם טוב פון שם טוב עולה על גבי וועסערום איז מצד עצמותו יתברך וואס ער איז נושא הפכים, קען זיין ביידע תנועות בבת אחת, עס קען זיין ביידע זאכן צוזאמען, דער רבי צייכנט אן די הערה שו ת הרשבא וואו דער רשבא רעדט דארט אין דעם ענין פון נמנע הנמנעות, אז דער אייבישטער איז דער נאר דער אייבישטער קען זיין א נושא הפכים, ממילא איינער וואס איז צוגעבונדן צום אייבערשטן און איז בטל צום אייבערשטן איז מצד עצמותו, קען זיין ביידע תנועות בבת אחת, ער קען זיך אוועקזעצן לערנען אין א אופן פון תורתו אומנתו, אבער בשעת מעשה ווייסט ער. אז ס'וועט קומען א צייט וואס ער דארף פשטות מיינט עס ווען ער דארף לייגן תפילין דארף ער אויפהערן גיין לייגן תפילין און דא ווי דער רבי לערנט אז ער דארף געדענקען אז ער דארף ברענגען אנדערע אויכעט אז ביי זיי זאל זיין ווען זיי לערנען זאל זיין תורתו אומנתו און דעריבער לויט ווי מ'האט ערשט געלערנט וועט מען ווען מען לערנט אין אן אופן פון תורתו אומנתו מיט זיין געשמאק

איז אין דעם אופן וואס ער לערנט איז די כוונה אויסצופירן די כוונת העצמות צו מאכן א דירה לו יתברך בתחתונים, דאן קען ביי אים זיין ביידע הפכים בבת אחת, ער קען זיין אינגאנצן אריינגעטון אין תורה, און בשעת מעשה זאל ער זיין דורכגענומען מיט דער ידיעה אז דער תכלית פון זיין לימוד איז כדי אראפצונידערן זיך און משפיע זיין אויף בעלי עסקים. ממילא קומט אויס אז איז שוין פארשטאנדיג לויט דעם ירושלמי און לויט אלס ווי מ'האט געלערנט יעצט איז פארשטאנדיג וואס דער ענין פון רשבי זאגט אז שלושה כתרים מיינט עס טאקע ער האלט ביי כתר תורה פון דעסוועגן דארף ער געדענקען אז כתר שם טוב עולה על גביהם בשעת ער גייט זיך זעצן לערנען זאל ער געדענקען אז דער תכלית פון דעם איז אויכעט אז ער דארף נישט פארגעסן אז ס'דא זולתו און ער דארף גיין צו זולתו און ברענגען אויכעט ער זאל קומען צו תורתו אומנתו. אות ח, ווי די זעלבע זאך ווי בשעת ער גייט לערנען, דארף ער געדענקען אז ער זעצט זיך אוועק ערשט לערנען, עס וועט קומען די צייט צו דאווענען מעריב, קומען די צייט צו צו לייגן תפילין, דארף ער אויפהערן און עס גיין טון. דער ענין הנל געפינט מען ביי רשבי. אט דעם ענין געפינט מען ביי רשבי, געפינט מען עס ביי רשבי. די גמרא דערציילט, וואו זעט מען עס ביי רשבי? מען זעט ביי רשבי אליין אז ס'איז געווען דער ענין פון, קודם איז געווען דער ענין נישט אזוי, דערנאך איז געווארן דער ענין אזוי. די גמרא אין שבת דערציילט, אז ארויסגייענדיג פון מערה נאכן זיין דארט יוד בית שנה און זעענדיג די ווי מענטשן פארנעמען זיך מיט אקערן און זייען, אזוי דערציילט די גמרא, אמר אמר האט ער געזאגט, מניחין חיי עולם, מען לאזט אפ די תורה וואס איז חיי עולם, ועוסקים בחיי שעה, מען ארבעט אין פעלד, מען אקערט און מען זייט, און דאס איז חיי שעה, מען לעבט מען לעבט דאך נאך מען לעבט דאך נישט אייביג. כל מקום, די גמרא דערציילט, כל מקום שנותנין עיניהם, יעדן פלאץ וואס רב רשבי מיט זיין זון רבי אלעזר האבן געקוקט, מיד נשרף, זיי האבן פארברענט וואו זיי האבן געקוקט, דערנאך איז ארויסגעגאנגען א בת קול זיי געהייסן אריינגיין צוריק אין די מערה, און דעם נאך דרייצנטן יאר האט מען געזאגט זיי קענען ארויסגיין, נאך דווקא נאך דעם דרייצנטן יאר איז כל היכא דהוה מחי רבי אלעזר הוה מסי רבי שמעון, רבי אלעזר האט נאך יעמאלט געווען דער ענין פון מחי, ער פלעגט מאכן, ער פלעגט דעם ענין פון נשרף אדער קראנק וואס האט רב וואס האט רב שמעון געטון? מסי, ער האט געמאכט געזונט. אמר ליה, ער האט געזאגט, רב שמעון האט געזאגט צו זיין זון רבי אלעזר, בני, די לעולם אני ואתה. פשוט טייטש איז די לעולם אני ואתה, ס'איז גענוג פאר די וועלט אז איך מיט דיר זענען תורתן אומנתן. זיי דארפן גיין ארבעטן, זיי דארפן אקערן און זיי דארפן זייען. דער רבי איז מדגיש אין דעם דיוק וואס מיינט בני, אמר ליה, אמר ליה האט ער אים געזאגט, בני, די לעולם אני ואתה, וואס מיינט עס? דער דיוק אין די לעולם בעוסקי תורה, ווי האט אים געזאגט אז ער אז זיי ביידע זענען דאך תורתן אומנתן, דער דיוק אין די לעולם אני ואתה איז נישט אז ס'איז גענוג ווען בלויז זיי אליין זענען עוסקי תורה און אנדערע וועלן זיך חס ושלום נישט עוסק זיין אין תורה, נישט דאס האט רבי שמעון געמיינט, רבי שמעון האט נישט געמיינט צו זאגן אז ס'איז גענוג פאר מיר אז איך מיט דיר זענען תורתן אומנתן און זיי נישט, נישט דאס האט ער געמיינט, נאר אז עס איז גענוג וואס ביי זיי איז געווען תורתו אומנתו, וואס מיינט דאס אויף צו אויפטון אט די תנועה אין וועלט? ס'איז די לעולם. אונזער זיין תורתו אומנתו איז גענוג צו העלפן פאר די וועלט אז זיי זאלן אויכעט זיין אזוי. ווי גערעדט פריערט אז רשב"י האט געזאגט אז דער ענין איז אז בשעת ס'דא תורתו אומנתו יעמאלט דווקא דארף זיין דער כתר שם טוב עולה על גביהם. ויש לומר אז דאס איז אויך נרמז אין דעם חילוק צווישן יוד בית און יוד גימל שנה. נאך יוד בית שנה זענען ארויסגעקומען איז געווען מיד נשרף, נאך יוד גימל שנה איז רב שמעון איז געווען דער ענין פון מסי, רב שמעון האט געמאכט געזונט. דער מספר יוד בית ווייזט אויף סדר השתלשלות. וואו זעט מען סדר השתלשלות? מען זעט אז ס'דא יוד בית ראשי חדשים, ס'דא יוד בית גבולי אלכסון וכו' ברענגט זיך אראפ אין קבלה פון ספר יצירה אז ס'דא דער ענין פון יוד בית גבולי אלכסון, ווי איך פארשטיי עס איז אז יעצט אין ספירה איז נעכטן ביינאכט האט מען געליינט די ספירה איז געווען די ערשטע נאכט פון פון הוד, די וואך איז זיין א גאנצע וואך הוד, ווי ס'קומט אין דער ל"ג בעומר דאס הוד שבהוד, איז אז ס'קומט צו הוד זאגט מען חסד שבהוד, הוד שבחסד איז שוין געווען אין די ערשטע וואך, ערשט האלט מען ביי חסד שבהוד, איז נאך זיבן וואכן האט מען מסכם געווען די אלע אופנים ווי ס'קען זיין, פון חסד שבחסד ביז מלכות שבמלכות, דערנאך איז דא א ענין פון יוד בית גבולי אלכסון ווי די ווי די מידות זענען משפיע איינער אינעם צווייטן אין א אופן פון צוועלף. וועגן יוד בית גבולי אלכסון, מילא איז יוד בית זעט מען דאך דער ענין פון גבול, מה שאין כן דער ענין פון יוד ג' פארוואס איז ביי רשב"י געפועלט דער ענין פונעם דרייצנטן יאר וואס ער געווען דארט און האט עס געהאט אויף אים די השפעה, יוד ג' איז העכער פון השתלשלות, דער רבי ברענגט אראפ שלכן מידות הרחמים און נאך הן במספר יוד ג'. יוד גימל איז העכער פון השתלשלות און דעריבער איז מען צעפרין אז יוד בית וואס יוד בית ווייזט אויף יוד בית חדשים ס'ווייזט אויף גבול אויף השתלשלות וואו רצוא און שוב יעמאלט ווי געזאגט פריער אז אויב מ'איז אז אויב מ'איז אין און מ'פירט זיך ווי די וועלט פירט זיך רגיל אויב ער לערנט ווייל ער האט א געשמאק אין דעם איז ער אין עולם איז רצוא און שוב זענען הפכים זאגט מען מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה, האבן זיי געטענה'ט נאכאמאל, מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה, ווי קען עס זיין? ס'איז נישטא דער חיבור פון חיי עולם און חיי שעה, ס'איז נישטא דער חיבור פון חיי עולם און חיי שעה, אז אויך ביי די וואס כרבי וזרעי, די וואס אקערן און זייען, זאל זיין די תנועה פון אפגעבן זיך מיט חיי עולם, ס'איז נישט געווען ביי זיי דער ענין, ווייל מצד י"ב און מצד בחינת השתלשלות האבן זיי געזען אז ס'דארף זיין נאר דער ענין פון פון תורה, ס'קען נישט זיין ביידע זאכן צוזאמען, ס'איז סותר איינער דעם אנדערן, רצוא ושוב זענען הפוכים. דווקא ווען ער איז געווען נאך א יאר אין מערה, דווקא מצד בחינת י"ג, איז געווארן די הנהגה פון הוה מסי ר' שמעון, דווקא פון ווען ער איז געווען דער ענין פון י"ג, יעמאלט איז געווען דער ענין פון מסי ר' שמעון, יעמאלט איז געווען דער ענין וואס ר' שמעון האט געמאכט ביידע זאכן צוזאמען. נישט אפגעזונדערט פון וועלט, אפילו ווען ער זעצט זיך לערנען תורתו אומנותו איז ער נישט אפגעזונדערט פון וועלט, נאר אדרבה היילן, מען דארף היילן די וועלט, פארוואס? ווייל עס איז קראנק, מען דארף היילן ווייל עס איז קראנק די וועלט, אויפטון אין וועלט די תנועה פון עוסקי תורה, מאכן פון יעדן איינעם א תורתו אומ. אומנותו. דער רבי לייגט צו אין די הערה זייער געשמאק, אז נישט נאר רבי שמעון איז ארויסגעקומען, אי וואו רבי אלעזר האט געקוקט און געמאכט מחי, איז געווען מסי רבי שמעון, ולא רק היכא דמחי רבי אלעזר בנו, יעמאלט איז געווען מסי רבי שמעון, כי אם רבי שמעון זאגט די גמרא אין שבת, אמר, דער לשון פון גמרא, אמר רבי שמעון האט געזאגט, איכא מילתא דבעי לתקוני, האט געזוכט זאכן וואס מען דארף פאררעכטן וואו? דווקא אין די וועלט. שטייט דארט אין טיהר את עיר טבריה מיט די אלע זאכן וואס ס'ברענגט זיך וואס רבי שמעון האט געטון, זעהן מיר אז נישט נאר וואס רבי אלעזר האט געטון היפך האט ער פארראכטן, נאר האט געזוכט וואס מ'קען פאררעכטן, ער זאל צוקומען צו די דרגה וואס איז געווען מדריגה פון תורתן אומנותן, אבער ווי ער האט געזאגט פריער דעם געשמאק ווי דער רבי האט אויסגעטייטשט, אמר לו בני די לעולם, ס'איז גענוג פאר די וועלט אני ואתה וואס מיר אז מיר זענען תורתן אומנותן אויפן גרעסטן אופן, איז די לעולם וועלן מיר ברענגען צום עולם אז זיי זאלן אויכעט זיין תורתן אומנותן,

דער רבי איז מסביר, זיך אפגעבן מיט אנדערע, אזוי אויך ביי זיי פון כתר תורה, תורתו אומנותו זאל זיין די תנועה פון מעשים טובים, אז ביי אנדערע זאל אויכעט זיין דער ענין פון מעשים טובים, און דערפאר איז כתר שם טוב עולה על גביהן, ווען אין צוגאב צו זיין לערנען פאר זיך, אין אן אופן פון כתר תורה תורתו אומנותו, דא קומט ארויס דער דער די נקודה, די גאנצע נקודה איז דער רבי זאגט דא, ווען אין צוגאב צו זיין לערנען פאר זיך, אין אן אופן פון כתר תורה, ווי געזאגט פריער תורתו אומנותו, איז דא על גביהן, וואס איז דא על גביהן? העכער פון דעם על גביהן איז דא דער כתר שם טוב, דאס הייסט, דער כתר תורה גופא, ועל דרך זה כתר כהונה וכתר מלכות, איז אין אן אופן פון שם טוב, דער לערנען אליין איז אין א אופן פון שם טוב, אפגעבן זיך מיט אנדערע, דאן איז עס אין אן אופן פון עולה, ס'עולה ס'גייט ארויף אויף העכער, אז עס פירט זיך אויס דער מכוון פון זיין לימוד התורה, איז געשמאק דער לשון וואס ר' שמעון זאגט, הכתר שם טוב איז עולה על גביהן, אז אז די אז די ווי דער רבי האט געזאגט פריער דעם לשון אז זיינע מעשים טובים איז אויכעט אין דעם לימוד התורה גופא ועל דרך הרמז יש לומר קען זאגן לויט א רמז לויט רמז דערפאר איז דער מאמר הנל פון רשב י אריינגעשטעלט געווארן אלס משנה יג געוואלדיג וואו שטייט די משנה ווי געלערנט אנהייב מיט די שיחה כתר שם טוב שלושה כתרים הן כתר שם טוב עולה על גביהם וואו איז דאס אריינגעשטעלט געווארן אין משנה יג פון דעם פרק צו מרמז זיין אז דער ענין פון כתר שם טוב עולה על גביהם האט זיך אויפגעטון ביי רשב י נאכן זיין די י ג שנה אין מערה, א געוואלדיגער רמז מצד בחינת י ג כנל. און דער רבי זאגט אויכעט, דער רבי ברענגט אראפ פון דעם אבן עזרא און פון ספר השורשים, אז משנה איז אויכעט פונעם לשון שנה, פון דעם יוד פון שנת הי ג שנה י ג האט אים צוגעברענגט צו דעם ענין ווי ס'דארף זיין דער ענין פון תורתו אומנתו אז כתר שם טוב איז טאקע עולה על גביהם און דערפאר איז דאס אריינגעשטעלט געווארן בהשגחה פרטית איז א רמז אין משנה י ג אות י דערמיט וועט מען פארשטיין די שייכות פון כל הנל צו לג בעומר יעצט וועט מען פארשטיין אלעס וואס מען האט געלערנט ביז יעצט ווי די שייכות איז מ'האט געלערנט ווי די שייכות איז פון פון בער מיט

ער אליין איז געקומען צו די העכסטע דרגות אין די סודות התורה, האט ער אויכעט מגלה געווען צו זיינע תלמידים זאכן ווי דער לשון פון זוהר, מילין קדישין דלא גליאן עד השתא, אזעלכע סארטן סודות וואס ביז היינט האט ער זיי נישט מגלה געווען, וואס דאס איז בהתאם צום כללות'דיגן אויפטו פון רשב י בנוגע צו רזי תורה, דאס ווייזט אין דעם ענין וואס אין דעם טאג פון דעם הסתלקות האט ער מגלה געווען, ער אליין איז אנגעקומען צו די העכסטע השגות און האט מגלה געווען צו די תלמידים זאכן וואס ער האט נאך ביז היינט נישט געזאגט, ווייזט דאס אויף דעם כללות'דיגן אויפטו פון רשב י וועגן רזי תורה. וואס זעט מען? אנדערע תנאים וואס האבן זיך עוסק געווען אין רזי תורה האבן די רזי תורה נישט מגלה געווען צו אנדערע. ברענגט זיך אין זוהר, ברענגט ער ראה גם פסחים ק י ט, ריש עמוד א', חגיגה י ג עמוד א', אז זיי האבן געהאט רזי תורה אבער זיי האבן נישט מגלה געווען צו אנדערע. רשב י'ס ענין איז געווען דער חיבור פון סתים און גליה, ער האט מחבר געווען די סתים דאורייתא מיט גליה דאורייתא, אט דעם חלק פון תורה וואס איז אין אן אופן פון רז, ווייל ס'איז העכער פון גילוי אין וועלט, ס'ווערט אנגערופן סתים, האט ער אראפגעבראכט לידי גילוי, ער האט עס מגלה געווען, ויש לומר אז דאס איז בדוגמה צו דעם חיבור פון חיי עולם און חיי שעה, ווי געזאגט פריערט אז ווען רשב י איז ארויסגעקומען דעם דעם ערשטן מאל פון מערה האט ער נישט געקענט פארשטיין ווי מ'קען מחבר זיין חיי עולם מיט חיי שעה, און וואו זיי האבן געקוקט איז פארברענט געווארן, בשעת אבער נאכן דרייצנטן יאר וואס אנגעקומען צו די דרגה וואס האט אנגעהויבן צו פארשטיין דעם ענין פון וואס איז דער ענין פון אז ס'דארף זיין דווקא דער ענין פון חיבור פון חיי עולם און חיי שעה, אזוי אויך איז דער חיבור פון סתים וגליה. אות יוד א', אט דער חיבור פון חיי עולם, וואס דאס איז העכער פון וועלט, און חיי שעה, זיין אין וועלט, ווי גערעדט אין פרשה בהר, ווי דאס איז געווען, אז ס'איז בהר סיני, און דווקא מ'דארף אראפגיין אויפן נידעריגסטן אופן, ס'איז העכער פון וועלט און נעלה'דיג רצוי און שוב, איז אויך די נקודת התוכן פון פרשת בהר, יעצט וועט מען זען אז דאס איז אויך די נקודה פון פרשת בהר. אין דער פרשה איז מודגש אז אפילו ווען מען האט צו טון מיט ארץ וטבע, איז צוזאמען דערמיט דא דער בהר סיני, ווי געזאגט פריער שוין גערעדט אינעם ערשטן אות, אז ס'איז דא מ'איז טאקע ביזי, ס'איז אלץ וואס מען רעדט דארטן, מען האט צו טון מיט ארץ, רעדט זיך גלייך וועגן שמיטה, איז צוזאמען דערמיט דא דער בהר סיני, מען דארף געדענקען אז די פרשה הייסט בהר סיני, וואס איז העכער פון וועלט און טבע, און נאך מער, דאס איז א טייל פון פרשת בהר סיני, פון דורכפירן כוונת מתן תורה בהר סיני.

וואס התחלת הסדרה איז דאך אלעמאל כולל די גאנצע סדרה, בפרט דער נאמען בהר סיני איז כולל די גאנצע סדרה, און מ'עט זען אויכעט אין סיום וואס די גמרא זאגט אין ברכות אז הכל הולך אחר החיתום, אין ביידע זאכן אין אנהויב בהר און אין סוף בהר וועט מען זען די זעלבע זאך. אין אנהויב פון סדרה רעדט זיך וועגן מצוות שמיטה, וואס איר הויפט טו איז וואס דער אויפטו פון שמיטה, אז אויך א איד וואס איז פארנומען מיט עבודת אדמה, און אין אן אופן וואס על פי תורה פרעגט ער, וכי תאמרו מה נאכל ווי מ'האט געלערנט אין סעיף ב', זאל ביי אים זיין א יאר פון שבת לשם. ווייטער ביידע זאכן צוזאמען, זיין גאנצער ענין איז עבודת אדמה, ער טוט ער איז ער איז נישט קיין תורתו אומנותו ווי ער לערנט א גאנצן טאג, ער איז עבודת אדמה, פון דעסטוועגן זאגט מען און ער איז אויף אזא סארט עבודת אדמה, אז ס'איז דא א סברא אז ער זאל פרעגן רבונו של עולם וכי תאמרו מה נאכל, זאל ביי אים זיין א יאר פון שבת לשם. אזוי דער לשון אין די פרשה אז שמיטה איז שבת לשם, ווען ער קען זיך אפגעבן און גיט זיך אפ בפועל מיט בהר סיני, וואס דאס איז לימוד התורה. דער רבי זאגט אז דער ספורנו און נאך אנדערע מפרשים אויף דעם פסוק טייטשן אויס אז דער ענין פון שמיטה איז דער ענין אויף זיך צו אפגעבן מיט לימוד התורה, ער האט א פרייען יאר, ס'איז נישטא קיין ארבעטן, ס'איז נישטא קיין אקערן, נישטא קיין זייען, נישטא קיין שניידן, זאל ער זיין פארנומען מיט תורה, אן קיינע דאגות, און ער זיין אויף אן אופן ווי תורתו אומנותו. ובדקות יותר וואס איז דא בדקות יותר? אז ביי אים, אז א איד וואס ער איז זוכה צו דעם, לייכט דער שם השם, שם הוויה, ווי ס'שטייט דער לשון שבת לשם, וואס דאס איז למעלה מהטבע. אז א איד טוט דאס, איז דאס רעדט זיך אין אנהויב סדרה. און אין סיום הסדרה, איז דאביי זעהן מיר דא אויכעט די צוויי זאכן, ס'איז דער ענין פון אר, ס'איז דער ענין פון עבודת האדמה, און ער קומט צו צו די דרגה פון שבת לשם, סיי ער האט דעם ענין פון די העכערע דרגה וואס שם הוויה לייכט ביי אים, און אויכעט אז ער האט א יאר וואס ער גיבט זיך אפ אין תורתו אומנותו. זעט מען ביידע קצוות, און אין סיום הסדרה זעה איך אט דא ביידע, איז דא בענין זה נאך א גרעסערע חידוש, ווי דער ווי דער רש"י האט געזאגט אז ס'גייט על הסדר, אנהויב האט מען גערעדט נאר וועגן שמיטה אז א איד קען זאגן, דער אייבישטער זאגט וכי תאמרו מה נאכל, זאג איך אייך כ'על אייך געבן א ברכה, און דא ווען מ'קומט אן צום סוף סדרה איז דאך שוין די נידעריגסטע דרגה וואס ס'קען זיין, אז נמכר למשפחת לעקר משפחת גר. וואס איז דא דער גרעסערע חידוש אז אפילו אזא וואס איז נמכר לנוכרי, וואס אין דער ירידה אין עולם וטבע גופא איז דאס א ירידה בתכלית, מען רעדט וועגן די גרעסטע ירידה וואס ס'קען זיין, ער ווערט משועבד צום נוכרי, ביז ס'איז דא אין ווי גערעדט אין סעיף ב', א רשי ברענגט אראפ א קא סלקא דעתך אין תורת אמת אז אף אני כמותו, אז איך קען זיין אזוי ווי אים. חס ושלום און אין די ערגסטע זאכן וואס ברענגט זיך דארט אף אף אני כמותו בזה מה רב הואיל ורבי מגלה עריות הואיל ורבי עובד עבודת אלילים הואיל ורבי מחלל שבת אף אני כמותו די נידעריגסטע דרגה וואס קען זיין זאגט תורה זאגט אבער די תורה אז נישט נאר לא תעשו שטייט דארט לא תעשו גלייך נאך דעם שטייט לא תעשו לכם אלילים אז קיינער קען נישט מושל זיין אויף א אידן אין עניינים פון תורה ומצוות אין אין גשמיות ארבעט ער טאקע פאר אים און ער האט זיך טאקע פארקויפט פאר א עקר משפחת גר, און ער איז משמש די עבודת אלילים, אבער ער אליין איז קיינער נישט מושל אויף אויף זיינע תורה ומצוות, נאר נאכמער שאני השם נאמן לשלם שכר, וואס מיינט דאס? אז דער ענין וואס א איד דארף זיך אפהאלטן פון די אלע זאכן, ענדיגט זיך די פרשה מיט די ווערטער אני השם, רשי ברענגט אראפ נאמן לשלם שכר, די סדרה ענדיגט זיך מיט אני השם, און רשי זאגט נאמן לשלם שכר. און דער רבי לייגט צו די הערה אז דאס איז דער סוף פון די פרשה און דארטן שטייט נישט אלוקיכם אלוקיכם איז דאך דער ענין פון עונש און דא ביי דעם מענטש וואס האט זיך אפילו פארקויפט און ער זאגט ער זאגט הואיל ורבי אפשר איך אויכעט וועט ער עס נישט טון ווייל ס'דא א פסוק לא יוסיף און די תורה גיט אים דעם כח און דער הר סיני גיט אים דעם כח אז ער זאל עס נישט טון

פרק ד', אין אלע דריי זאכן זעט מען ארויס די ענין פון די צוויי קצוות, וואס דא דער ענין פון בהר סיני, דערנאך דא דער ענין פון חס ושלום וואס קען זיין די ירידה, אבער פון דעסטוועגן דארף מען וויסן אז פונקט פארקערט אז דארף טאקע זיין דער ענין פון נישט ירידה חס ושלום און נישט גוטע, אבער עס דארף זיין די ירידה אין עולם הזה און דארטן אויפטון די אלע זאכן, ווי מסביר געווען פריער זייער געשמאק און פשוט. דער ענין פון שכר מצוה ווייזט אז דער אור אלוקי וואס ווערט נמשך און נתגלה דורך קיום המצוה, יא, ס'איז דא א שכר מצוה, וואס דער אור אלוקי וואס ווערט נתגלה ביי די מענטשן דורך די מקיים זיין די מצוה, לייכט ביים מענטשן און קומט אראפ ביי אים אין השגה. א איד טוט א מצוה, וואס איז דער שכר? אז דער שכר ווערט נתגלה א אור אלוקי, אז ס'לייכט ביי אים און ער האט עס ממש אין השגה, און ער קען עס דערגרייכן. דאס הייסט אז אפילו. א נמכר לנוכרי קען זיך אויפהויבן העכער פון דעם שעבוד לרבו און צוקומען צום אני השם שלמעלה מהטבע. א מורא'דיגע לימוד זכות און א מורא'דיגע א מורא'דיגע עידוד אז מען דארף נישט פארלארן חס ושלום ווערן צובראכן און ווערן פארלארן חס ושלום אז מען פאלט אדורך, מען זאל געדענקען אפילו נמכר לנוכרי און ער זאגט אזעלכע ווערטער, אפשר קען איך טון אזוי, זאגט ער ניין, ס'שטייט א פסוק לא יוסיפנו לא תעשו לכם אלילים, מילא יעמאלט הייבט ער זיך אויף, און ער קומט און און ער הייבט זיך אויף פון דעם שעבוד פון זיין דאס און ער קומט צו צו דעם דאס ווי דעם ווי דער פסוק ענדיקט אפ די פרשה בהר אני השם וואס השם איז דאך למעלה מהטבע וואס השם איז דאך דער ענין פון היה הווה ויהיה כאחד אלוקים איז בגימטריא טבע וואס טבע איז וואס איז טבע מלשון טבעו מען זעט נישט די אלוקות וואס איז מחיה די וועלט מה שאין כן השם איז היה הווה ויהיה דאס ווייזט אויף א דרגה וואס איז העכער פון טבע.